און וואס זיי האט משה רבינו וואס אפילו דעמאלט איז ער דאך אויכעט געשטאנען אין אן אופן נעלה ביותר בכלל על אחת כמה וכמה בערך יתרו וואס אויף אים זאגט מען דאך אז ער האט עובד געווען כל עבודה זרה שבעולם, ווער רעדט נאך אז דאס רעדט זיך ניט וועגן יתרו אליין נאר וועגן צאן יתרו איז דאך לכאורה נישט פארשטאנדיג אז מען דארף אויספרואוון צי ער וועט קענען טראגן טרחכם ומשאכם פון בני ישראל, און וואס דארף מען דאס אויספרואוון מיטן צאן פון א גוי, און נאך פאר מתן תורה.

מה שאין כן אט דער וואס ער איז חוטא ועובר על רצון השם וואס ער האט דאך דעם חלק אלוקה ממעל ממש וואס דאס איז די נפש השנית בכל אחד ואחד מישראל וואס דאך רוח האדם היא העולה למעלה די נפש השנית ציט איר למעלה צו עניינים רוחניים און די היפך פון ורוח הבהמה

איז דאך אבער דא אט אט די עבודה זרה וואס שרייט אני ואפסי עוד, וואס דאס איז דאך ניט שיתוף נאר דאס איז דאך די ציווי וואס א בן נח איז אויך מצווה לכל הדעות. בשעת מען האט אים אויסגעפרואווט אז אפילו בהנוגע צו יתרו האט ער געדולד אויף באווארענען אים בעניניו, און ניט נאר אים נאר אויך בהנוגע לנכסיו,

בהנוגע אויכעט ניט נאר צו שבטיכם זקניכם, נאר אויכעט חוטב עציך ושואב מימיך, וואס דאס איז דאך די דרגה הכי תחתונה. און אין דערויף איז אויכעט אין מקרא יוצא מידי פשוטו ס'ניט מספיק וואס ער וויל באווארענען זייער עולם הבא, עניינים רוחניים שלהם, נאר אויכעט ווי ס'איז געווען ביי משה אז ער איז באווארנט די צאן יתרו, פשוט געבן זיי אט אט די גראזן וואס זיי זאלן קענען עסן און כאטש אפילו נאכן עסן וועט עס אויך בלייבן א ציג. וואס אט אזוי איז אויכעט דער דרך אנהייבנדיג פון בעל שם טוב. ווי זיך ווי דער בעל ההילולא דערציילט אז אין שנת ת"ע ב האט דעמאלט דער בעל שם טוב אויפגעגעבן אנגעגעבן די צדיקים נסתרים וואס ער איז געווען מהחבריא שלהם א דרך אין עבודתם אז מען זאל ארומגיין איבער שטעטלעך און דערפלעך און מושבי בני ישראל. און העלפן זיי בענייניהם הגשמיים, אפילו אין אט די דערפלעך כידוע דער מעשה ווי ס'איז געווען בימים ההם אין די קרעטשמעס וכיוצא בזה, וואס דארט איז דער מצב הרוחני געווען גאר שלא כדבעי, און האט אנגעגעבן דעם סדר אז מ'זאל אנהייבן פון באווארענען צרכיהם הגשמיים. און די צדיקים נסתרים האבן אנגענומען דעם דרך און מען האט א סימן געגעבן, אזוי ווי דאס איז געווען אין שנת ת עין ב, אז דאס איז ראשי תיבות תבוא עליו ברכה, וואס דעמאלט איז דאך דאס געווען א הנהגה וואס מען האט אנגעגעבן פאר צדיקים נסתרים. בשעת ער איז נתגלה געווארן און געווארן דער נשיא תורת החסידות הכללית און נשיא כל בני ישראל כמבואר לעיל, האט ער דאך דעמאלט ארויסגעגעבן תורה וואס דאס איז געווארן א חלק פון תורה שבעל פה שנתגלה אבער וואס ניתן למשה מסיני אז א נשמה גייט אראפ למטה. אויף אפלעבן זיבעציג אכציג יאר אין עולם הזה כדי צו טון א טובה א אידן איינמאל בגשמיות אדער ברוחניות. אז צוליב א טובה א אידן בגשמיות איז כדאי דער ירידה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא למשך פון שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה. וואס דעמאלט איז ובנשיאים שלאחריו איז דאס אלץ געבליבן אין כתבים און אין מסירות בעל פה, איז געקומען דער בעל ההילולא און האט עס געזאגט און איבערגעחזרט כמה וכמה פעמים, אנהייבנדיג פריער בעל פה און דערנאך אין א בריוו, און דערנאך געהייסן דאס אפדרוקן. וואס דעמאלט ווערט דאך דאס תורה שבעל פה שנתפרסמה לדורי דורות, ווערט דאס א דרך סלולה, דרך התורה, וואס זי ווערט אנגערופן תורת חיים, אז באווארענען א אידן אין עניינים גשמיים, אט דאס קען זיין דער תכלית כל ירידתו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.